זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף נ"ז עמוד ב' ביי די צוויי פינטלעך, ס'דא דארט, די גמרא געבט דארט א סימן פון גוף, גוף מעין משיבין מרחיבין סימן, זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא גייט געבן געוויסע עצות פארן לעבן, איז שלושה נכנסין לגוף, ואין הגוף נהנה מהן, ס'דא. דריי זאכן וואס ס'גייט אריין אינעם גוף, פשט איז די מענטש עסט עס, אבער די גוף נעמט נישט ארויס קיין הנאה דערפון, איי פארוואס לייגט עס די מענטש אריין? ס'קען זיין ווייל אויף די מינוט איז עס מתוק לחיך, ווען די מענטש לייגט עס אריין אין די מויל מיינט ער אז ס'איז גוט, באט בעצם גייט נישט דער גוף ארויסנעמען קיין ריווח דערפון, זאגט די גמרא וואס זענען די דריי זאכן? איז די ערשטע איז ג ג אנטשולדיגטס גודגדניות, פון רש"י זעט אויס אז מ'רעדט פון אזא מין זאך ווי קארשן, טשעריס אדער בעריס, וואס די גמרא טענה'ט יעצט אז ס'איז נישט גוט פארן גוף, דארף מען וויסן פארוואס, אונז ווייסט מען אז ס'איז זייער געשמאק, אפשר די אלע טשעריס און בעריס קענען אמאל האבן פויזן אייווי, מילא האט די גמרא געהאלטן אז מ'קען נישט, אזוי טראכט איך בדרך אפשר א פשט, האט די גמרא געהאלטן אז מ'קען נישט וויסן, על כל פנים דעמאלטס האט מען זיכער נישט געוואוסט דארף זיך א מענטש היטן דערפון, צווייטע זאך איז כפניות ופגי תמרה וואס זענען ביידע מיני תמרים וואס ווען א מענטש עסט די מיני תמרים וואס זענען אומגעצייטיגט איז איינס איז בעצם א שוואכע סארט כפניות איז א געוויסע מין תמרה וואס ווערט נישט געצייטיג מין תמרים תמרים רעים טייטשט רש"י פגי תמרה זענען טייטלען וואס זענען אראפגעפאלן פריצייטיג פונעם בוים און די זאכן זענען נישט גוט פארן מענטש שלושה אין נכנסין לגוף ס'דא דריי זאכן וואס גייט נישט אריין אין גוף והגוף נהנה מהן דער מענטש האט הנאה דערפון אלו הן וואס זענען די דריי רחיצה ווען א מענטש וואשט זיך וסיכה ער שמירט זיך מיט א גוטן אויל ותשמיש זאגט די הייליגע גמרא ווייטער שלושה מעין עולם הבא אלו הן וואס זענען די דריי זאכן וואס זענען מעין עולם הבא איז שבת שבת קודש איז איז די מנוחה פון שבת און בכלל די גאנצע ענין פון שבת ווי עלטער א מענטש ווערט און דאס איז מיין עקספיריענס הייבט ער אן מער פארשטיין די שבת איז מעין עולם הבא, נישט נאר על פי חסידישע ספרים, פשוט, א מענטש האט א גאנצע וואך, מ'איז פאריאגט און פארפלאגט, און ס'קומט שבת, די מענטש באקומט א מנוחה, און ס'איז א ענין פון מעין עולם הבא, שמש, די שיין פון די זון וואס ווארעמט און דערלייכט א מענטש, איז אויך א ענין פון מעין עולם הבא, ותשמיש, פרעגט די גמרא תשמיש דמאי, דאס וואס איך זאג דיר אז תשמיש איז עולם הבא, פון וועלכע סארט תשמיש רעדט מען, אילימא תשמיש המטה, הא מכחש כחיש קומט טאקע מיט הנאה פון א מענטש אבער ס'מאכט דאך אויך שוואך דעם מענטש און דער רמב"ם שמועסט אויס אז א מענטש וואס איז מרבה בתשמיש ברענגט עס ברענגט עס קען עס ברענגען חולי מילא די גמרא פארשטייט אז דאס איז נישט קיין זאך א זאך וואס איז קאושענערי וואס מ'דארף צוגיין דערצו הייקל איז דאס איז נישט קיין זאך וואס איז מעין עולם הבא זאגט די גמרא אלא תשמיש נקבים א מענטש גייט ארויס שוין געברויכן ס'איז א מורא'דיגע רעליף ס'איז א מורא'דיגע טובה פאר דעם מענטש איז יא לייבי? עפן כאטש קיין גמרא. איז איז נו וואס דען? מ'רעדט פון תשמיש נקבים וואס איז א וואס דאס איז א זאך וואס איז מעין עולם הבא און איך האב אמאל געהערט פון א מגיד האט ער געזאגט איינע פון די גרעסטע חסדים וואס דער אייבערשטער קען טון מיט א מענטש איז א מענטש זאל זיך נישט ממאס זיין פון די אייגענע צורך און ארויסגיין פון זיך מקנח זיין ס'איז א מורא'דיגע מתנה אז בעצם איז א מענטש מורא'דיג סענסיטיוו אבער דער אייבערשטער האט אזוינע טבע אין דעם מענטש אז ווען עס קומט צו זיינע אייגענע צרכים זאל ער זיך נישט מואס זיין. זאגט די גמרא ווייטער שלושה משיבין דעתו של אדם, ס'דא דריי זאכן וואס טוט מיישב דעת זיין, ס'ברענגט א הרחבת הדעת פאר א מענטש, אילו הן, וואס זענען די דריי זאכן? איינס איז קול, רשי האט צוויי פשטים אויף קול, אדער א קול זמר, של מיני זמר, דער עולם קען אריינקוקן, מ'הערט מיוזיק. ס'איז א מיוזיק קען אמאל ארויסנעמען א מענטש פון א שלעכטע גוסטע, ס'קען אויפלעבן א מענטש, אדער זאגט רשי דאס איז קול ערב של אישה, איז א פרעמדע פרוי טאר מען דאך נישט הערן, אבער מיר מוזן זאגן אז רשי מיינט א קול ערב של אישה פון א פרוי וואס מען מעג הערן זינגען, און מראה דאס איז א שיינע מראה, וריח און א גוטע גערוך, שלושה מרחיבין דעתו של אדם, זייער א באקאנטע גמרא, דריי זאכן וואס גיבט הרחבת הדעת פארן מענטש, אילו הן דירה נאה ואישה נאה וכלים נאים, ס'איז אביסל אינטערעסאנט ווייל די גמרא זאגט דא זאכן וואס, אופס, די גמרא זאגט דא זאכן וואס וואס איז די לימוד פאר אונז, אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים, א שיינע פרוי, א שיינע דירה, די תירוץ איז אז די אלע מיני זאכן, די טבע פון א מענטש איז אז ער עדעפט, אז ער ער געוואוינט זיך זייער שנעל צו צו א מצב ווען א מענטש קען אמאל זיין געבענטשט, ער האט א דירה נאה, און די ערשטע צוויי וואכן איז ער זייער עקסייטעד, און ער פארגעסט בכלל צו עפרישיעטן, און ס'גייט אוועק, ס'גייט אוועקפאלן די וועליו, ווייל ווען א מענטש פאוקוסט נישט אויף א זאך, גייט, און ער עפרישיעט עס נישט, ווערט עס ביי אים אויס גארנישט, כ'האב, יעצט בין איך געווען אין מקווה, האב איך געטראכט, די לאקזשערי פון א שאוער, יא, דו האסט הייס וואסער וואס דו דארפסט גארנישט טון דערפאר, דו דארפסט עס נישט הייצן, עס קומט נאך מיט א פאוער און עס איז ריין, פאר הונדערט פופציג יאר צוריק וואלט זיך א מענטש דזשאסט געקענט חלומ'ען, ווען ער האט זיך פארגינט איינמאל א וואך ווען דער וואסער שעפער האט געברענגט דארטן לכבוד שבת מ'האט עס אריינגעלייגט אין א שיסל און די גאנצע משפחה האט זיך שוין מיט דעם געוואשן, די מורא'דיגע לאקזשערי וואס א מענטש קען געבענטשט זיין און אז מען פאוקעסט נישט אז מען לייגט נישט צו קאפ איז פארלירט עס פארלירט עס בכלל די ווערד און די גמרא פרובירט טאקע ווי מען זאגט אונטערצושטרייכן געוויסע הנאות, זאכן וואס א מענטש וואס ס'קען לויפן קאנסטענטלי, ער קען עס כסדר האבן, באט דער מענטש דארף וויסן אז לייג צו קאפ וועסטו זען אז ס'איז מרחיבין דעתו. גיימער ווייטער. חמשה אחד משישים, ס'דא.

לגיהנום. די היץ פון א פייער, די ענערדזשי, די פאוער פון א פייער איז, פאר אונז זיך אויסצומשל'ן, איז דאס א זעכציגסטל פון די כח פון גיהנום דבש אחד משישים למן, די מן האט דאך געווען כצפיחת בדבש, און עס איז געווען זעכציג מאל זיסער ווי דבש. שבת איז אחד משישים לעולם הבא, שינה איז אחד משישים למיתה, די מענטש איז נישט דא, ער איז אינגאנצן נישט דא? יא, ער איז יא דא, אבער אויף א זעכציגסטל איז עס א טעם מיתה. חלום אחד משישים לנבואה, א מענטש וואס חלומ'ט, איז דאך אמאל דא וואס מ'איז אים מגלה אמת'דיגע זאכן, נישט אפילו עס, יעדע חלום האט דאך אויך שטותים אויך, אבער ס'איז דא אמאל וואס א מענטש קען זעהן זאכן אין א חלום, איז עס אחד משישים לנבואה. ששה דברים סימן יפה לחולה, איז דא זעקס סימנים וואס איז א גוטע סימן פאר א חולה, אלו הן עיטוש, אויב ער סניזט, זיעה, אויב ער שוויצט, דאס ווייסט מען אז ווען א חולה הייבט אן שוויצן מיינט אז די פיבער האט זיך געבראכן, שלשול אז ער דארף ארויסגיין, קרי און ושינה, און אמאל איז דא וואס א חולה, איך האב עס אליין געזען וואס ער קען פשוט נישט שלאפן, עס גייט דורך וואכן און חדשים וואס דער מענטש שלאפט נישט, דרימלט דריי מינוט דא פינף מינוט דא, באט א חולה קען נעמען א גוטן שלאף איז עס א מעלה וחלום און א גוטן חלום, עיטוש זאגט די גמרא, די גמרא גייט זייער שיין פסוקים, עיטוש דכתיב עטישותיו תהל אור, זיעה דכתיב בזעת אפיך תאכל לחם, ס'דא וואס זאגן אז אויב זעסטו פארן חולה אז אז ער שוויצט מיינט נאך אז בזעת אפיך תאכל לחם אז ער וועט נאך שווער ארבעטן פאר פרנסה ער גייט נאך געזונט ווערן. שלשול דכתיב שטייט א פסוק מהר צעה להפתח.

חלום דכתיב ותחלימני והחייני, ס'האמיר שוין געהאט צוויי מאל דעם פסוק, שטייט ביי יחזקאל אז די גמרא דרש'נט ותחלימני גייט ארויף אויף א חלום, און והחייני און נאכדעם האט ער געהאט א רפואה. ששה דברים מרפאין את החולה מחליו, ורפואתו רפואה, די גמרא גייט יעצט זאגן זעקס זאכן וואס איז געווען בימיהם אנגענומען אז די מיני מאכלים ברענגט א רפואה, אלו הן כרוב, דאס איז קרויט, ותרדין,

אויף די לעבער צווישן די לונגען פון די בהמה וואס דאס איז געווען אנגענומען א רפואה ויש אומרים אף דגים קטנים קליינע פישלעך ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין און מברין ס'מאכט אז א מענטש זאל האבן קינדער און מברין כל גופו של אדם ס'מאכט געזונט מברין איז א לשון פון בריא ס'מאכט געזונט די גאנצע גוף פונעם מענטש זאגט די גמרא ווייטער עשרה דברים מחזירין את החולה לחוליו וחוליו קשה נישט נאר וואס ס'שלעפט אים צוריק נאר ס'מאכט נאך אז די קרענק זאל ווערן ערגער ווי פריער אלו הן דאס זענען די צען זאכן, האוכל בשר שור, די גמרא האט אנגענומען אז אז בהמה פלייש איז נישט אזוי גוט, היינט איז אויך דא וואס זאגן אז רעד מיעט איז נישט קיין נישט קיין מעלה ווען מען קאנסומט צו סאך דערפון, בשר שמן, פעטע פלייש, בשר צלי, געבראטענע פלייש, בשר ציפורים, פלייש פון פייגלעך, וביצה צלויה, א געבראטענע איי ותגלחת ווען א מענטש שערט זיך, כ'האב פרובירט נאכצוקוקן, איך האב נישט געטראפן וואס איז די ווארט אז תגלחת זאל ברענגען א קרענק. עס קען זיין אז א חלק פון די פאנקשען פון די האר פון א מענטש איז צו האלטן די מענטש ווארעם, עקזעקטלי אין ווינטער, מענטש האט אסאך האר, עס העלפט אים האלטן ווארעם, און נאכדעם ער שניידט זיך אינגאנצן אפ, אפשר איז דאס די כוונה פון די גמרא, ושחלים געדענק איך נישט וואס ער טייטשט. כ'האב עס נאכגעקוקט באט כ'האב שוין פארגעסן, און והחלב דאס איז מילך, והגבינה דאס איז טשיז, והמרחץ ווען א מענטש גייט מרחץ לייבי לכאורה האט עס אויך מיט דעם אדער מיט דזשערמס אז ס'איז אנסענעטארי אז ס'איז נישט קיין ריינע פלאץ די מרחץ קען עס ברענגען קרענק, אדער אויך א מרחץ מ'גייט אריין מ'גייט ארויס מ'קען כאפן א צוג. ויש אומרים אף אגוזים, דאס איז ניסלעך, ויש אומרים אף קשואים, אז פאר א מענטש וואס איז סענסיטיוו, א חולה, קשואים, וואס מיינט קשואים? מ'האט גערעדט שוין אמאל, אפשר מיינט עס קיוקאמבערס, כ'געדענק נישט אויף זיכער, איז א מענטש וואס איז סענסיטיוו, ער איז א חולה, מ'רעדט, די גמרא זאגט נישט אז א מענטש זאל עס נישט עסן, די גמרא זאגט איינער וואס איז געווען קראנק, קען דיך עס צוריק ברענגען דיין חולי, ער דארף אביסל אכט געבן וואס ער נעמט אריין אין מויל. תנא דבי רבי ישמעאל למה נקרא שמן קשואים על שם קשין לגוף כחרבות זאגט די גמרא איני והכתיב ויאמר השם לה שני גוים בבטניך דער באשעפער זאגט נבואה פאר פאר רבקה אז זי וועט זוכה זיין צו שני גוים אל תקרי גוים אלא גיים די גרויסע ואמר רב יהודה אמר רב אלו אנטונינוס ורבי זענען ביידע האבן זיך געשטאמט פון

די קלענערע זענען יא געזונט, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט מת בבית, א מענטש חלומ'ט זיך ווי ער זעהט איינער געשטארבן, שלום שלום בבית, מיר האבן שוין גערעדט נעכטן אז חזל ברוב קדושתם, ער זאגט עפעס אויף שחלים? קוק נאך זייער זייער גוט וועסט מיר זאגן, איז ברוב קדושתם האבן זיי גענומען אסאך חלומות וואס פאר אונז וואלט עס אויסגעזעהן ווי נישט גוטע חלומות, זיי האבן עס פרובירט ממתיק צו זיין, תנו רבנן מת בבית שלום בבית, איז א סימן עס וועט זיין פרידן, ווייל דער מת מאכט נישט פאר קיינעם קיין פראבלעם און ער איז שטיל ער בונטעוועט מער נישט, ער פארפירט מער נישט, ער טריגערט מער נישט, איז ממילא דאס קען זיין א סימן אויף שלום, אכל ושתה בבית, זעסט ווי דער מת עסט און טרינקט, סימן יפה לבית, איז אויך נישט קיין פראבלעם, עס וועט דא זיין צו עסן, יעדער וועט זיין צופרידן. נטל כלים מן הבית, אויב דער מת נעמט ארויס מיט זיך כלים מן הבית, דעמאלטס איז סימן רע, סימן רע לבית, דעמאלטס איז שוין א שטיקל פראבלעם, וואס טראגט ער דא ארויס? אז ער טראגט ארויס, זעט אויס ווי ער נעמט מיט מיט זיך נאך חברה, תרגמא רב פפא, במסאנא וסנדלא, אויב ער נעמט מיט זיך שיך אדער סענדלס, איז דאס איז נישט קיין גוטע סימן, וועגן וועגן שיך ווייזט אלץ אויף גיין, אויף יורה דארכה, אויף א מענטש וואס גייט זיך אין וועג, ממילא וואס נעמט דער מת דא, ס'ווייזט ווי כאילו ער וויל דא מיטנעמען נאך מענטשן אין זיין וועג. זאגט יעצט די גמרא ווייטער כל דשקיל שכבא מעלי, סיי וואס איך זע אין א חלום ווי דער מת נעמט, האב איך נישט קיין פראבלעם, בר ממסאנא וסנדלא, אויסער די שיך און די סענדלס, כל דיהיב שכבא מעלי, אלעס וואס דער מת גיבט איז א גוטע זאך, ס'ארט מיך נישט צו חלומ'ן, ווי דער מת ברענגט מיך עפעס בר מעפרא וחרדלא אויסער ערד וואס ערד זעט אויס ער געט מיך פון זיין ערד וועלכע וועלכע ערד האט ער ער האט ערד פון קבורה וואס באגראבט א מענטש און די ערד וויל איך נישט באקומען אדער חרדלא דאס איז די חרדל דא אויפן פלאץ איז סתום רש"י זאגט גארנישט פארוואס חרדל פארוואס מאסטערד זאל זיין א שלעכטע סימן איז איינער פון די גדולי אחרונים שטעלט צו א גמרא וואס די גמרא זאגט אז חרדל איז זייער ביטער און וויאזוי נעמט מען א וויאזוי איז מען עס אביסל ממתיק וויאזוי מאכט מען עס אביסל זיסער אז א מענטש זאל עס קענען עסן איז דורך דעם וואס מען לעשט אויס דערויף גחלים די כח פון ווען גחלים לעשן זיך אויס האט א כח צו צו זיס מאכן די חרדל איז דאך די חרדל א רמז אזוי זאגט די גמרא איז דאך די חרדל א רמז אויף פארלאשענע גחלים איז א מענטש וויל נישט באקומען פון א מעס אזא מין זאך וואס ווייזט אויף אויף אויסגעלאשענע גחלים. געשטאנען אין די משנה מקום שנעקר ממנו עבודה זרה דארף מען מאכן א ברכה גיי מיר האבן די ברייתא וואס גייט אביסל קלארער אויסשמועסן תנו רבנן די רבנן געלערנט הרואה מרקוליס מרקוליס איז א מין עבודה זרה איז אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו ער זעהט ער גייט דורך א תפלה און ער זעהט אז ס'איז על תילה בנויה די עבודה זרה שטייט פעסט מאכט ער די ברכה אז דער אייבערשטער האט געדולד ער קען אויסווארטן און אמאל קומט דער ארך אפים שפעטער מקום שנעקר ממנו עבודה זרה אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו אזוי ווי אונז האבן געזען אין אונזער משנה, און דא שטייט א לענגערע נוסח, וכשם שנעקר ממקום זה, כן תעקר מכל מקומות, פון אלע אנדערע פלעצער, דא וואס נעמען ארויס די ווארט מכל מקומות ישראל, ווייל עבודה זרה, די גאנצע וועלט זאל אויסגעריסן ווערן עבודה זרה. און די נוסח איז ווייטער, והשב לב עובדיהם לעבדך, און מען איז מתפלל אז דער אייבערשטער זאל איבערדרייען די הערצער פון אלע עובדי עבודה זרה זאלן דיך דינען, זאגט די גמרא בחוץ לארץ אין צריך לומר, דער נוסח פון והשב לב עובדיהם לעבדך זאג איך אין ארץ ישראל וועגן אויב ס'איז דא אן עובד עבודה זרה אין ארץ ישראל איז עס א איד און ער איז אן ער איז א איד בין איך אויף אים מתפלל אז והשב לב עובדיהם לעבדך אבער אין חוץ לארץ דארף איך עס נישט זאגן און אין חוץ לארץ אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך מפני שרובה גוים איך דארף נישט מתפלל זיין אויף קיין גוים רבי שמעון בן אלעזר דינגט זיך רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בחוץ לארץ צריך לומר כן ווייל מ'איז מתפלל אויף די גאנצע בריאה מפני שעתידין להתגייר די גאנצע וועלט גייט ווערן עובדי השם שנאמר אז אהפך אל עמים שפה ברורה זאגט די גמרא ווייטער דרש רב המנונא די הייליגע אמורא רב המנונא האט געדרש'נט הרואה בבל הרשעה בבל איז געווען א א לאנד וואס האט מוראדיג געפייניגט אידן און מען זעט א גרויסע אנגעווייטאגטקייט פון די אמוראים צו מתפלל זיין אז בבל זאל אונטערגיין איז צריך לברך חמש ברכות ס'איז דא פינף סארטן ברכות וואס מען מאכט אין בבל ראה בבל אומר ברוך שהחריב בבל הרשעה מען דאנקט דעם אייבערשטן אויף דעם וואס בבל איז אונטערגעגאנגען ראה ביתו של נבוכדנצר אומר ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע ראה גוב של אריות ווי מען האט אריין געווארפן דניאל או כבשן האש ווי מען האט אריין געווארפן חנניה מישאל ועזריה איז ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה איז די גר"א נעמט ארויס די לאבותינו וועגן מאן יימר איך בין אייניקל חנניה מישאל ועזריה איך בין א גרויסע צדיק וואס צו מדגיש זיין אז איך בין זיין אייניקל זאגט ער ברוך שעשה ניסים לצדיקים אנדערע פרעגן אז די הלכה פון ברוך שעשה ניסים אז כ'קען מאכן א נס און נאר אויף א נס דרבים איז ווען ס'איז א נס דיחיד קען איך אדער אויב איך בין א קינד פון דעם אני הוא וזרעו אבער אויף יענעמ'ס נס איז דאך נאר ווען ס'איז געווען א נס דרבים די תירוץ איז די ניסים פון דניאל און חנניה מישאל ועזריה האט געברענגט א קידוש השם אויף גאנץ כלל ישראל און כ'קוק עס יא אן ווי א נס וואס איז כולל גאנץ כלל ישראל און יעדער דארף מאכן די ברכה ראה מרקוליס אומר, דאס די פריערדיגע ברכה פון ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו, האלט מען שוין ביי פיר, לכאורה ראה מקום שנוטלין ממנו עפר, דא דא זייער א אינטערעסאנטע רש"י, וואס דער עולם זאל פליז אריין קוקן, איינס פאר די לעצטע רש"י אינעם עמוד, וואס מיינט מקום שנוטלין ממנו עפר, זאגט יעצט רש"י מקום יש בבבל שאין בהמה יוצאה משם אם אין נותנים עליה עפר מעפר המקום, ס'איז געווען א פלאץ אין בבל, פון די גמרא זעהט אויס ס'האט צוטון מיט די קללה פון בבל, וואס די בהמות פלעגן דארט משוגע ווערן, אויב האט מען נישט געגעבן אויף זיי עפר, עפר המקום האט ער איז ער נישט געגאנגען ווייטער און עס האט געברענגט פראבלעמען זאגט רש"י והוא סימן השמד ומקללותיה של בבל עס איז א שלעכטע סימן אויף בבל וביסוד מורינו הרב רבי יצחק ראיתי שנוטלין משם עפר לטיט לבנין המקום סוף סוף אותו מקום אין בו ישוב לא זרע ולא נטיעה בקיצור געווען עפעס א פוסטע פלאץ וואס איז געווען דארט ערד איז געווען עפעס א פארשאלטענע פלאץ וואס די בהמות האבן זיך נישט געהאלטן ביים רירן עפעס אזא מין געדאנק אז די עפר ברענגט ארויס די קללה פון בבל ראה מקום שנוטלין ממנו עפר אומר ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים ווען דער אייבערשטער האט גוזר געווען אויף בבל אז ס'זאל אונטערגיין וכך הוה רבא זאגט די גמרא כי הוה חזי חמרי דשקלי עפרא ווען ער האט געזען ווי אויף די חמרים ווי מ'פלעגט זענען נישט געגאנגען ביז מ'האט געלייגט די עפר טריף להו ידא על גבייהו פלעגט ער זיי גלעטן ער פלעגט גלעטן די בהמות ואמר און געזאגט רהוטו צדי, צדיקי למעבד רעותא, לויפטס, צדיקים, צו טוהן דעם רצון, למעבד רעותא דמרייכו צו טוהן דעם רצון פון ענקער, פונעם אייבערשטן, דער בהמה טוט אויך דעם רצון השם, סיי אז ער גייט נישט ווילאנג מען לייגט אים דעם עפר, יא, כדי מיטצואארבעטן מיט די קללה, אזוי זעהט אויס פשט דא, מיטצואארבעטן מיט די קללה וואס איז געווען אין בבל, און סיי אז נאכדעם אז ער לויפט יא, איז רבא האט אזוי ווי עפרישיעטעד אז דער בהמה טוט אויך רצון קונו. נאך דא אפאר מינוט זאגט די הייליגע גמרא מר בריה דרבינא כי הוה מטי לבבל ווען מר בריה דרבינא איז געקומען קיין בבל הוה שקיל עפרא בסודריה פלעגט ער אריין לייגן אביסל ערד אין זיין טאשטיכל ושדי לברא האט עס ארויס געווארפן איבער די גרעניץ לקיים מה שנאמר צו מקיים זיין וואס שטייט אין פסוק איז וט וטאטאתיה במטאטא השמד אז אפילו די ערד פון בבל גייט אויסגעריסן ווערן פון זיין פלאץ ס'וועט גיין גלות כמוה, פלעגט ער טאקע בפועל ממש דאס טון, ער האט גענומען אביסל ערד, ס'איז אלס געווען ביי זיך אליין אריינצוברענגען אז בבל ווערט באשטראפט און דער אייבערשטער באשטראפט בבל און און עושי רשעה האבן א שלעכטן עונש. אמר רב אשי אנא, הא דרב המנונא לא שמיע לי, די פינף פינף. ברכות וואס רב המנונא האט דא גע'דרשנ'ט, איך האב איך האב עס קיינמאל נישט געהערט פון אים, אלא מדעתאי בריכתינהו לכולהו, איך אליין האב עס איך האב מכוון געווען צו רב המנונא'ס דעת, און כ'האב אליין געמאכט די פינף ברכות נאך א קליין שטיקל אמר ר' ירמי' בן אלעזר, נתקללה בבל נתקללו שכניה, ווען בבל איז געשאלטן געווארן איז עס נישט נאר געווען אז בבל האט געליטן נאר די גאנצע עקאנעמי פון די ארומיגע לענדער האט אויך געליטן, כלומר אוי לרשע אוי לשכנו, נתקללה שומרון, וואס שומרון ווי אידן זענען דאך אין ארץ ישראל, הגם ס'איז געקומען א שטראף אויף שומרון איז אבער נתברכו שכניה, איז פארקערט אז דער שכן האט נישט געליטן, דער שכן האט נישט געליטן, ער האט נאך פארדינט ריווח פון די קללה, פשט איז אז ווען דער אייבערשטער שטראפט בבל איז עס מיט א שמיץ אריבער, און ווען דער אייבערשטער שטראפט די אידן איז עס אביסל, דכתיב שטייט פסוק ושמתיה למורש קפוד ואגמי מים, דאס איז אה נתקללה בבל נתקללו שכניה דכתיב ושמתיה למורש קפוד ואגמי מים איז רש"י זאגט זייער אינטערעסאנט אז ווען בבל איז פוסטעוועט געווארן איז זענען געקומען חיות א ליידיגע פלאץ ווערט א ווערט א ווילדערניש זענען געקומען חיות און עופות רעות האבן זיך דארט באזעצט זיי האבן נאך מזיק געווען די ארומיגע שכנים זיי האבן בא'גנב'עט זייערע פעלדער אבער ווען ס'איז געקומען צו אידן אז ס'איז געווארן ליידיג איז נישט נאר געווארן ליידיג פון איינוואוינער אבער ס'איז געווארן דארט מ'האט איינגעפלאנצט גוטע כרמים מ'האט איינגעפלאנצט גוטע גוטע גערטן איז געווען א זאך וואס האט געברענגט הנאה פאר די ארומיגע שכנים נתקללה שומרון נתברכו שכניה דכתיב ושמתי שומרון לעי השדה למטעי כרם פשט איז דער אייבערשטער שטראפט נישט מיט קיין צוויי שטעקענעס און און אפילו אמאל ווען ס'גייט שלעכט איז דא דערין א באהאלטן א געוויסע הטבה ואמר רב המנונא זייער א באקאנטע גמרא הרואה אוכלוסי אוכלוסי ישראל וועלן צום זען שפעטער אדער שוין מארגן, אז מען רעדט פון פון א מענטש זעט א ציבור אידן פון שישים ריבוא, כ'ווייס נישט היינט צו ס'איז דא אמאל אזא זאך, אפשר ביי די גאר גרויסע פראטעסטן אין ארץ ישראל אדער די גאר גרויסע לוויות, מסתמא אויך גוזמאות, ס'איז זעקס הונדערט טויזנט איז נישט אזוי שנעל, פאר ווער ס'קען נאמבערס, אבער על כל פנים אז איינער זעט אזא ציבור זאגט ער ברוך חכם הרזים, פארוואס? זאגט קוקטס אריין אין רש"י, פחד'יגע ווערטער, יודע מה שבלב כל אלו. יעדער מענטש האט זיך זיין הארץ, זיין דזשערני, זיין זיין זיין געשיכטע, זיינע סטראגעלס, און דער אייבערשטער, ס'איז נישטא קיין, ס'איז נישט קיין פעקעדזש דיעל, דער אייבערשטער האלט א קאנטראל, ברוך חכם הרזים, דער אייבערשטער האלט א השגחה אויף יעדער מענטש, זיין הארץ, זיינע כוחות, און דער אייבערשטער, יא, אזוי ווי מ'זאגט אז א מענטש זאל נישט, נו, וואס איז די לשון? אז אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, דער אייבערשטער ווייסט די מקומו פון יעדע מענטש, ער ווייסט פונקטליך וואס ער קען יא, וואס ער קען נישט, און עס איז דא א השגחה פרטית, איז דאס מיינט חכם הרזים, דער אייבערשטער ווייסט די סוד, יעדע מענטש איז א סוד, א פחד פון א גמרא, שוין איז לאמיר זען ווייטער דא. אומות העולם, אומר בושה אמכם, עס איז א בושה פאר ענקער מאמע. תנו רבנן הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים שאין דעתן דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומה זה לזה. אז די וועלט זאגט כשם שאין פרצופיהם שוות כך אין דעותיהם, דא איז די מקור. די וועלט פארדרייט עס אביסל. אז קיין מענטש האט נישט די זעלבן פנים, קיין מענטש האט נישט די זעלבע עקספיריענס, יעדער מענטש האט זיך זיין זיין זאך. בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית. ווען ער איז געשטאנען אויף די טרעפ פון הר הבית ס'געקומען ס'איז געקומען דארטן צו עולה רגל זיין דעמאלטס איז טאקע געווען זעקס הונדערט טויזנט אידן מ'קען זיך פארשטעלן וויאזוי ירושלים האט אויסגעזען אמר ברוך חכם הרזים און האט צוגעלייגט א ברכה ברוך שברא כל אלה לשמשני דער רמבם מאכט א מורא'דיגע עסק פון די גמרא אז די גאנצע וועלט רוב מענטשן לעבן א מאנדעין לעבן זיי לעבן א לעבן בכדי זיי יא ס'איז דא זיבן ביליאן גוים צוויי ביליאן טשייניז וואס האט די וועלט פון זיי אפשר ארבעט ער אין סאוני און ער פיקסט דארט די רעקארדערס אז מ'זאל קענען מאכן א שיעור דערפון אבער רוב מענטשן לעבן נישט עכט קיין פראדאקטיוו לייף סאו וואס איז פשט פון די גאנצע מעשה עס איז ברא כל אלה לשמשני די וועלט דארף האבן זייער אסאך ארום און ארום אז טאקע דער צדיק דער דער בן זומא וואס ער לעבט יא ריכטיג ער זאל קענען לעבן זיין לעבן הוא היה אומר האט ער געזאגט אזוי

האט אלעס, ער האט א טעלעפאן, ער האט א טיש, און מען פארשטייט פארוואס עס דארף זיין א גאנצע בריאה, און דער צדיק איז מושל ביראת השם, ער קען גיין דינען דעם אייבערשטן, און אויפטון וואס מען דארף אויפטון, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, סייעתא דשמיא.